אונז האבן געליינט צוויי וויכטיגע מעשות, דא זענען די שאלות וועגן די מעשות, די ערשטע מעשה איז מ'קומען צו א פלאץ, שפעטער הייסט די פלאץ תבערה ווי אזוי האט עס געהייסן דעמאלטס, עס שטייט נישט ווי איז געווען די מעשה, פריער אין די פרשה איז צוויי צוויי אנדערע פלעצער, מ'איז געגאנגען פון מדבר סיני צו מדבר פארן, א צווייטע פלאץ שטייט מ'איז געפארן מהר ה' דרך שלושת ימים, לכאורה די נאך דריי טעג איז געווען די מעשה ענליך צו וואס אונז לערנען אין פרשת בשלח, אז אידן זענען געפארן פון ים סוף דרך שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, און וואס האבן זיי געטוהן דא? נאך א זייער אומקלארע מעשה, די ערשטע מעשה, כמתאוננים, רע באזני ה', קען זיין זיי האבן געזאגט רע באזני ה', מען זאגט ס'איז שלעכט, מתאוננים, דאס הייסט זיי האבן קאמפלעינט, געהאט טענות, וואס די טענות זענען געווען שטייט נישט, וואס איז געשען? ס'איז געווען א פייער, ותאכל בקצה המחנה, געווען עפעס א פייער, זעה שפעטער זעהן אונז אויכעט, ויחר אף השם, עס איז געווען מענטשען געשטארבן, דא איז געווען ממש א פייער, צו ס'מיינט כפשוטו א פייער, צו ס'מיינט מענטשן זענען געשטארבן, כ'ווייס נישט. און וואס געשעהט? משה ויצעק משה, העם אל משה, משה דאווענט, ותשקע האש, ס'שטייט נישט זיי האבן תשובה געטון, שטייט נישט זיי האבן אויפגעהערט צו מתאונן זיין, זייער א אינטערעסאנטע עמום'דיגע מעשה, אומקלארע מעשה, ס'פעלט רוב פרטים פעלט, ס'שטייט ממש נאר די בעיסיק אוטליין, מ'איז געווען מתאוננים, די אייבישטער איז נישט געווען העפי, ס'געווען א עונש, די עולם איז געגאנגען צו משה, משה איז געגאנגען צו די אייבישטער, ותשקע האש, און די פלאץ הייסט תבערה על שם זה. יעצט א נייע מעשה, א לאנגע מעשה וואס קומט אריין אין צוויי אנדערע נקודות וואס לכאורה האבן נישט קיין שייך שייכות, איינס איז די אספסוף קודם, עפעס א צאמקומעניש א אנלויפעניש, פונקטליך ווער וועם מיינט עס? עפעס א אנלויפעניש, דאס טייטש פאר אספסוף, זיי האבן א תאווה, נאכדעם בני ישראל, נישט נאר די אספסוף, נאר אפשר בני ישראל מיינט די גאנצע עולם, אפשר מיינט עס די עכטע אידן, אספסוף איז די ערב רב, וויאזוי מ'זאל פארשטיין, זיי זענען אויכעט מסכים, זיי האבן זיך אויך אנגעכאפט אין די תאווה, און די תאווה איז געווען אז מ'האט נישט קיין פלייש, דאס איז די עיקר טענה וואס זיי האבן געהאט. זיי זאגן די טענה מיט א גאנצע אריכות און געדענקען די דגה וואס מען האט געגעסן אין מצרים מיט קישואים און אזוי ווייטער דא איז נאר דא מן, אינטערעסאנטע זאך שטייט דא דגה און וואס איז געשעהן זיי בעטן בשר שטייט נישט דא גארנישט אז מצרים זענען געוואלט בשר אינטערעסאנט און די ענליכע אדער אפשר די זעלבע מעשה נאך א גרויסע שאלה וועגן די פרשה ווייל די ענליכע מעשה פון שליו איז דא אין פרשת בשלח און דארט שטייט אז זיי האבן געדענקען מצרים טאקע זיי האבן געזעצן על סיר הבשר זעהט אויס ס'איז געווען פלייש דא שטייט דגה דארף מען פארשטיין. און די תורה גיט א לייג צו אריין וואס איז די מן כאילו דו האסט נישט געוויסט מיינסט אונז האבן שוין געלערנט אין פרשת בשלח די גאנצע פרשת המן ווי דאס איז המן אבער דא שטייט כאילו האסט נישט געוויסט מן איז כזרע גד און מען דארף עס נאך נעמען און טוחן זיין און מאכן פון דעם עפעס עוגות און ס'טעיסט ווי לשד השמן עס קומט ביינאכט מיט די טל אינטערעסאנטע הערה אזא מאמר המוסגר וואס איז דאס מן און דא איז שוין אנדערש ווי די פריערדיגע מעשה נישט די אידן קומען צו משה און משה האט טענות צו די אייבערשטער נאר משה איז אויכעט ברוגז ויחר אף ה' מאד ובעיני משה רע און משה זאגט פאר די אייבערשטער וואס ווילסטו פון מיר? איך קען עפעס טון נעמען קעיר פון די גאנצע פאלק קען זיי געבן בשר פון ווי האב איך כ'קען נישט איז זייער אינטערעסאנטע זאך אנשטאטס משה זאל האבן טענות צו די אייבערשטער דארף האט ער געהאלטן אז ס'איז נישט קיין ריכטיגע בקשה און דא משה קומט מיט טענות צו די אייבערשטער און ער זאגט די מיינונג זייער שארף איך קען נישט הרג'ע מיך כ'וויל נישט לעבן אזוי און דא לכבוד דעם קומט די אייבערשטער און זאגט אין הכי נמי ביסט גערעכט קענסט נישט אליינס מ'וועט צאמנעמען זיבעציג מענטשן מ'וועט געבן אביסל פון די ארבעט פאר זיי. איז דא סאם האו האט זיך צוזאם געשטעלט די מעשה וואס אונז קענען פון פרשת יתרו און מעשה קענען פון אנהייב פרשת דברים און איכה אשא לבדי דאס הייסט דא באקומט מען ווערן פרטים וועגן די מעשה עס איז געווען ממש די זעלבע צייט אדער אנדערש ווייטער די זעלבע שאלה און משה קען נישט אליינס און די אייבערשטער זאגט נעמט זיבעציג מענטשן און מען וועט זיי צוזאם נעמען מען וועט זיי געבן אויך דעם רוח אשר עליך און דאס סאם האו דאס האט צוויי אנדערע טענות חוץ פון דעם וואס די געבן ואל העם תאמר עס געבן בשר און דער בשר וועט אבער זיין נישט קיין גוטע ס'וועט זיין אן עונש עד אשר יצא מאפכם יען מאסתם את ה'. און דא נאך א אינטערעסאנטע פרט, משה זאגט קען דען זיין אזויפיל בשר, די אייבערשטער זאגט שרייט שוין אויף משה יד השם תקצר, האבן אונז שוין א דריטע דיאלאג, יא איינס איז די אידן ווילן פלייש, איינס משה האט נישט קיין כח צו נעמען קעיר פון אלע אידן'ס בקשות און טענות, און דריי משה איז שוין נישט זיכער צו די אייבערשטער קען יא ברענגען פלייש. און למעשה מען גייט צוריק צו די ערשטע זאך משה נעמט צאם די זיבעציג מענטשן זיי באקומען די רוח, דא ווערט נאך א אינטערעסאנטע מעשה, נישט קיין נישט וואס קומט עס דא אריין נאך עפעס א דרך אגב ס'דא צוויי מענטשן אלדד און מידד וואס זיי האבן אויך נבואה און ס'דא עפעס א נער ס'שטייט נישט ווער די נער איז ס'האט טענות און יהושע האט נאך גרעסערע טענות זאגט כלאם און משה זאגט וואס עפעס מי יתן כל עם השם נביאים זייער אינטערעסאנט מ'דארף אויך טראכטן די שייכות די אלע זאכן אז משה האט בעצם מסכים אז ער קען נישט אליינס זאל יעדער איינער זיין וואס קומט עטס צו מיר זייט עטס אליינס נביאים. און נאכדעם גייען אונז צוריק צו די ערשטע טענה און ס'קומט רוח מאת ה' און ס'ברענגט טאקע שליו, אינטערעסאנט ס'שטייט נישט די יום יומיים חודש יום, שטייט כל יום ההוא וכל לילה וכל יום המחרת, זיי האבן זייער אסאך עשרה חמרים און הבשר עודנו בין שיניהם און ויך השם בעם, ס'שטייט נישט ס'משמע אז אפשר האבן זיי באקומען אזוי א מחלה פון עסן די פלייש, עפעס נישט גענוי עפעס א מחלה אין דעם ס'שטייט נישט מ'קען זיך עס נאר פארשטעלן, און. די ענדע אוו די מעשה איז אז די פלאץ האט אויך באקומען א פלאץ קברות התאוה וואס דארט האט מען באגראבן די בעלי תאוה די עם המתאוים אזוי ווי פריער תבערה האט באקומען א פלאץ נאמען דא האט אויך באקומען א נאמען קברות התאוה דאס איז די פלאץ וואס איז געשען די מעשה.